ב' חלקים משיחת ד' טבת תשמ"ט. ווי שוין דערמאנט מערערע מאל די דבר המשנה אז המעשה הוא העיקר, במילא איז אזוי על אחת כמה וכמה וועגן א זאך וועגן וועלכע עס רעדט אכט טעג נאכאנאנד און דערנאך מאנט מען אין דעם ענין אז ס'זאל אויך זיין המעשה הוא העיקר ניט נאר אין יעדער טאג אלס תוצאה פון דעם טאג, נאר אויך והוא העיקר דעם סך הכל פון די אלע אכט טעג וואס קומט דערנאך ארויס בנוגע למעשה בפועל, איז דאך פארשטאנדיג אז כל זמן אז מען האלט אינמיטן פון די אכט טעג, אפילו אז מען האלט שוין צום סוף פון די אכט טעג, איז נאך אלץ ניטא די בחינה צו האט ער זיך אויסגעפרואווט בנוגע למעשה בפועל, און אויב ער האט זיך אויסגעפרואווט האט ער דעמאלט געהאט די בחינה בזה, מיטן סך הכל אז עס איז געווען דער ענין המעשה בפועל, און ס'איז געווען בתכלית השלימות, ניט נאר שלימות, אז ס'איז ניטא קיין ענין של חסר, נאר אויכעט שלימות, אין דעם אפטייטש פון לשון שלימות, אז די זאכן וואס ווערן אויפגעטאן, ווערן אויפגעטאן בתכלית השלימות. און וואס אין דערויף גופא על דרך ווי מען זאגט בנוגע צו חנוכה, אז חנוכה לערנט אז יעדער טאג דארף צוקומען אלץ מערער און מערער מעלין בקודש, אפילו אז ער האט שוין דורכגעטון דעם ענין פון מעלין בקודש גלייך ביים צווייטן טאג האט ער שוין באוויזן אז ער איז מעלה בקודש, איז דאס ניט מספיק און ער דארף אזוי אויפטון. במשך פון אלע גאנצע זיבן טעג וואס זיי זענען כולל אלע שינויים פון ימי השבוע, על דרך זה איז אויכעט פארשטאנדיג אז לאחר ווי עס ענדיגט זיך ימי החנוכה איז נאכאלץ ניט ברור און מען קען ניט זיין זיכער מיט זיך אז מען האט אין דערויף די שלימות, על כל פנים אויך די שלימות מיט דעם אפטייטש פון תכלית השלימות, ניט נאָר אַז ס'איז ניטאָ קײן חיסרון, נאָר שלימות און תּכלית השלימות דאַרף מען אױף דערױף האָבן אַז ס'קומט די בחינה אין אַ זמן װען ס'האָט זיך געענדיקט די אַלע אַכט טעג און דערנאָך זעט מען װי אַזױ ער פֿירט זיך אױף, ובפֿרט בנוגע למעשה בפֿעל, און מ'זעט אַז דעמאָלט איז ניכּר אין דעם מעשה בפּועל ניט נאָר אַז ער איז דורכגעגאַנגען חנוכּה, און ניט נאָר אַז ער איז דורכגעגאַנגען חנוכּה ווי מהדרין מן המהדרין, אַז ס'איז געווען בכל יום ויום איז ער הולך ומוסיף, און תיכף האָט אַזוי דורכגעטאָן אויף כל בני ביתו, און ווי מהדרין מן המהדרין איז, איז יעדערער באַזונדער, איז קומט צו דער שלימות פון הולך ומוסיף מיום ליום, און הולך ומוסיף מיום ליום אין אַלע שבעת ימי השבוע.

בכח עצמו, אפילו ניט אָט דעם כח וואָס מען גיט אַריין אין אַ אידן דעריבער וואָס מען זאָגט אים אַז ער האָט אַ נייע מצוה און האָט אַ נייע מצוה פון מהדרין מן המהדרין וכו', נאָר דערנאָך איז ער מוסיף מדיליה אף על פי וואָס לא נצטווה. און דעמאלט איז מען אויכעט זיכער וויבאלד ער האט דאס טאן גלייך אין דעם ערשטן טאג נאך חנוכה, דערנאך זעט מען אז ער טוט אזוי דעם צווייטן טאג נאך חנוכה, און ניט נאר ער טוט אזוי, ער טוט נאך בהוספה, דאס הייסט אז חנוכה האט מען אים געלערנט אז ניט נאר בכלל נר מצוה ותורה אור על פתח ביתו מבחוץ, נאר אויכעט אין אן אופן אז הולך ומוסיף מיום ליום, און אפילו אז ס'קומט דערנאך א טאג נאכדערוף איז ער זיך נישט מסתפק, כמוזכר לעיל, דערפון דערמיט וואס ער האט שוין באוויזן אז אויכעט דערצו איז ער א שייכות, נאר על דרך ווי ימי חנוכה עצמם איז ער מוסיף נאך א ליכט נאך מערער ווי ביום בלילה השני און דערנאך בלילה השלישי וכו', און דערנאך איז ער אזוי ממשיך במשך כל ימי השבוע, נישט קוקנדיג אויף די שינויים וואס ס'דארף זיין על פי הלכה און נישט דא על פי הלכה אין עניינים פון אידישקייט און פארשידענע אופנים אין עבודת הוויה, עבודת השם אין עבודת הוויה, איז ער נאך מערער מוסיף אויכעט אין דעם אופן פון הולך ומוסיף באור באור. ובכל ענייני טוב וקדושה ובכל ענייני נר מצוה ותורה אור, און אויכעט אין די אלע עניינים פון בכל דרכיך דעהו וכל מעשיך לשם שמים כמדובר כמה פעמים בארוכה, און דאס ווערט ביי אים א הנהגה תמידית בכל השנה כולה, און ניט א הנהגה תמידית אין דער נקודה, דאס אין די זעלבן מידה.

בדוגמא ווי מען זעט א בלי גבול אין מספר הנקודות אין א קו, דערנאך איז דא א בלי גבול אין מספר הקווים אין א שטח, אף על פי וואס יעדער קו האט באזונדער א בלי גבול נקודות, און דערויף גופא קומט צו נאך א צווייטע בלי גבול, און דערנאך בשעת ס'קומט ניט נאר א שטח נאר א גאנצע. כמות וואס האט די דריי עניינים אורך ורוחב ועומק, און דעמאלט קומט נאך צו א דריטער בלי גבול, און דערנאך אז ס'רעדט זיך אין עניינים רוחניים קומט נאך צו כמה אופנים אין בלי גבול וואס ער איז מוסיף פון רוחניות על גשמיות און די רוחניות עצמה מוסיף מעולם לעולם וואס יעדער עולם לגבי דעם עולם שלפני זה. איז ער אויכעט אן אופן פון בלי גבול, וכמדובר בארוכה כמה פעמים, וואס דערפאר איז אויכעט כאן הזמן והעניין והעיקר אויף נאכאמאל מעורר זיין אז איצטער הייבט זיך ערשט אן די בחינה אז צי ס'איז דער מעשה הוא העיקר בפועל און אין אלע פרטים ווי מ'האט עס גענומען פון חנוכה און מ'האט עס אראפגעבראכט אין מעשה אין אזוינע טעג וואס דארף זיין אינגאנצן באתערותא דלתתא, און אויך אין אתערותא דלתתא מאנט מען אז ער זאל אויכעט האבן אין זיך דער ענין פון מוסיף מיום ליום, און פועל'ט אזוי אויכעט בכל בני ביתו, וואס בכללות איז דאך דאס כל עם ישראל זיינען דאך בני בית פון יעדער אידן, ווארום ס'דאך אן עם אחד ואב אחד לכולנו כמדובר כמה פעמים, מאנט ער אויכעט ביי יעדערען פון זיי אויף אז ביי יעדערען פון זיי זאל אויכעט זיין הולך ומוסיף ואור מיום ליום במשך כל השנה כולה, און הולך ומוסיף ואור אויכעט אין אן אופן ניט דער זעלבער אור נאר דער זעלבער אור און דערצו קומט צו נאך אן אור און נאך אן אור און נאך אן אור וואס בשעת ס' קומט צו אין עניינים של קדושה נאך אן אור מאכט ער אויכעט א שינוי אין דעם אור וואס איז געווען אויכעט פון א טאג פריער לפני זה.